בעזרת השם יתברך, מסכת יבמות דף ס', מיר הייבן אן דף נ"ט עמוד ב', זיבן שורות פון אונטן תנו רבנן, זאגט די הייליגע גמרא תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אנוסת עצמו און מפותת עצמו, ס'טייטש א כהן גדול וואס האט מאנס געווען א מיידל, אדער מפתה געווען א מיידל, מפתה געווען דאס איז טייטש נישט אז ער האט געצווינגען, נאר צוגערעדט, אבער ווייטער ער האט געוואוינט מיט איר שלא לשם קידושין, וואס ביי די ביידע אופנים וואס א כהן גדול איז מאנס אדער איז מפתה, איז פשט די מיידל ווערט אויס בתולה, און מען האט דאך געזען א כהן גדול דארף חתונה האבן מיט א בתולה, ממילא זאגט די ברייתא, טאמער א כהן גדול האט געמאכט א מיידל אויס בתולה, לא ישא, טאר ער שפעטער נישט חתונה האבן מיט איר. אבער, ואם נשא, טאמער האט יא חתונה געהאט מיט אזא מיידל וואס ער האט מאנס געווען צו מפתה געווען, נשוי, איז די חתונה האט חל געווען, די חתונה איז א גוטע חתונה. ווייטער אבער זאגט די ברייתא וואס איז אנוסת חברו און מפותת חברו? וואס איז טאמער נישט די כהן גדול האט מאנס געווען צו מפתה געווען? נאר א צווייטע האט מאנס געווען צו מפתה געווען, און די מיידל איז יעצט אויס בתולה, איז לא ישא טאר ער נישט חתונה האבן, ואם נשא טאמער האט יא חתונה געהאט, איז דא נישט דא קיין ספק אוודאי דארף ער איר גט'ן, אוודאי די חתונה איז נישט קיין חתונה, די שאלה נאר איז וואס טוט זיך מיט די קינדער, איז ר' לעזער בן יעקב אומר הוולד חלל, ר' לעזער בן יעקב זאגט די קינדער זענען חללים, וחכמים אומרים הוולד כשר, חכמים זאגן אז אפילו טאקע טאר נישט וואוינען מיט איר, אבער די קינדער וואס ווערן געבוירן זענען כשר זענען נישט קיין חללים, זאגט יעצט די גמרא, די גמרא צענעמט די ברייתא, מיר האבן געזען די ברייתא אז אפילו די כהן גדול טאר נישט חתונה האבן מלכתחילה מיט אנוסת עצמו און מפותת עצמו, אבער טאמער האט חתונה געהאט האט מען געזען אם נשא נשוי, זאגט די גמרא, אמר רב הונא אמר רב, האט רב הונא נאכגעזאגט פון רב, און באלד וועט מען זעהן אז די גמרא וועט אפפרעגן רב הונא אמר רב, אבער אדערווייל זאגט רב הונא אמר רב אז ומוציא בגט, אז טאקע די חתונה איז א גוטע חתונה, אבער נישט פשט ער קען בלייבן וואוינען מיט איר, נאר וואס ער מוז איר גט'ן, ער טאר נישט ווייטער וואוינען מיט איר. איי פרעגט די גמרא ואלא דקתני אם נשא נשוי, נשא נשוי איז משמע אז די חתונה איז א גוטע חתונה, און וואס פשט רב הונא אמר רב זאגט מען דארף זיך גט'ן, אמר רב אחא בר יעקב זאגט רב אחא בר יעקב האסט נישט פארשטאנען וואס מיינט אם נשא נשוי, אם נשא נשוי מיינט נישט די חתונה איז א גוטע חתונה זיי קענען יעצט בלייבן צוזאמען, ניין אוודאי דארף מען זיך גט'ן, נאר וואס לומר שאין משלם קנס במפותה, ס'טייטש ס'איז דא א דין אז טאמער איינער איז מאנס א מיידל דארף ער איר באצאלן א קנס, חוץ פון דעם וואס ער דארף חתונה האבן מיט איר טאמער זי איז מסכים טאמער איר טאטע איז מסכים דארף ער חתונה האבן מיט איר ס'טייטש ביידע זאכן דארף ער טון סיי קנס און סיי חתונה האבן דאס איז אבער נאר ביי איינער וואס איז מאנס איינער וואס איז מפתה דארף נישט טון ביידע נאר איינער וואס איז מפתה איז אדער דאס אדער דאס אדער באצאלט ער א קנס אדער האט ער חתונה מיט איר און ממילא זאגט דא רב אחא בר יעקב אז דאס איז פשט אם נשא נשוי אם נשא נשוי איז טייטש אז א כהן גדול וואס האט מפתה געווען א מיידל און שפעטער האט ער חתונה געהאט מיט איר איז אוודאי דארף ער זיך גט'ן, אבער וואס היות וואס ער האט חתונה געהאט הייסט די חתונה א גוטע חתונה אז וואס אז קנס וועט ער נישט דארפן באצאלן ווייל אזוי ווי מ'האט געשמועסט אדער אדער ממילא דאס האט ער מקיים געווען ער האט חתונה געהאט עט ער נישט דארפן צאלן קנס פרעגט אבער די גמרא אויף די גאנצע פשט אזל רב גביהה מבי כתיל אמרה לשמעתא קמיה דרב אשי איז רב גביהה מבי כתיל א נאמען פון א פלאץ האט נאכגעזאגט די מימרא פון רב הונא אמר רב פאר רב אשי, ס'טייטש ער האט נאכגעזאגט די מימרא פון רב הונא אמר רב, אז דאס וואס שטייט אין די ברייתא אם נשא נשוי, מיינט נישט אז דער כהן גדול מיט די פרוי וואס ער האט מאנס געווען מפתה געווען מעגן בלייבן צוזאמען, ניין, זיי דארפן זיך אוודאי גט'ן נאר וואס קנס דארף ער נישט באצאלן, אמר ליה, פרעגט רב אשי, קען דען זיין אזא זאך? קען דען זיין אז רב האט געטייטשט אם נשא נשוי מיינט נישט אז זיי בלייבן צוזאמען, נאר זיי דארפן זיך גט'ן, והא רב ורבי יוחנן דאמרי תרוייהו סיי רב און סיי רבי יוחנן ביידע האבן געזאגט אז בוגרת ומוכת עץ לא ישא, זיי האבן ביידע געהאלטן אז א כהן גדול טאר נישט חתונה האבן נישט מיט א בוגרת, זיי האבן געהאלטן ווי רבי מאיר אז א בוגרת הייסט נישט קיין בתולה, און די זעלבע זאך האבן זיי געהאלטן אז א כהן גדול טאר נישט חתונה האבן מיט א מוכת עץ, ווייל א מוכת עץ איז אויך נישט קיין בתולה, אבער ביידע האבן געהאלטן ואם נשא נשוי אז טאמער א כהן גדול האט נישט געפאלגט און ער האט יא חתונה געהאט, נשוי, איז די חתונה א גוטע חתונה, יעצט דא קען מען נישט טייטשן אם נשא נשוי מען דארף נישט צאלן קנס, דא קומט נישט אריין קנס, נאר אוודאי וואס מיינט דא אם נשא נשוי? אז זיי קענען בלייבן צוזאמען אז די פארפאלק קען בלייבן צוזאמען, אלמא איז וואס זעהן מיר דא? פארוואס טאקע? וואס איז באמת די סברה דא פון רב און רבי יוחנן אז א כהן גדול וואס פאלגט נישט און האט חתונה מיט א בוגרת און מוכת עץ קען ער בלייבן מיט איר פארוואס טאקע? ווייל סופה להיות בוגרת תחתיו סופה להיות מוכת עץ תחתיו ס'טייטש ווייל די עוולה פון די כהן גדול איז נישט באמת אזוי גרויס, ס'טייטש אוודאי איז עס א גרויסע עוולה טובה געווען אויף א עשר, אבער ווי נישט ווי, וואסערע פרוי ער זאל נאר נישט נעמען, לאמיר זאגן א כהן גדול איז וואויל, ער פאלגט יא, ער נעמט א נערה בתולה און האט חתונה מיט איר, שוין, גייט אריבער די יאר, איז די נערה בתולה געווארן א בוגרת, און די זעלבע זאך בתולה איז זי נישט, ער האט איר בועל געווען, ס'טייטש יעדע פרוי עט צום סוף אויסקוקן ווי די פרוי, ווי די בוגרת, און במילא, פאר דעם זאגן רב און רבי יוחנן, אז טאמער א כהן גדול נעמט לכתחילה א בוגרת אדער א מוכת עץ איז נישט עק וועלט, מען דארף אים נישט צווינגען איר צו גט'ן, ווייל יעדע פרוי אין די וועלט ס'עט נעמען עט סוף כל סוף אויך אזוי אויסזען, ס'עט אויך זיין א בוגרת און אויך זיין א מוכת עץ, און ממילא אויב אזוי זאגט רב אשי, הכא נמי, סופה להיות בעולה תחתיו, א כהן גדול וואס נעמט א פרוי וואס ער האט שוין בועל געווען פון פריערט וואס ער האט מאנס געווען צו וואס ער האט מפתה געווען, איז אויך די פרוי יעדע פרוי וואס עט נעמען עט צום סוף אזוי אויסקוקן, עס טייטש יעדע פרוי צום סוף העט זיין א בעולה פאר אים, נישט ווען א חבר, פארשטייט זיך טאמער א חבר האט בועל געווען א פרוי איז אוודאי די כהן גדול העט דאס נישט קענען נעמען, ווייל דא דאך איז שייך צו זאגן די סברה אז יעדע פרוי וואס די כהן גדול גייט נעמען סוף כל סוף גייט זיין בעולה פאר זיין חבר, אוודאי נישט, אבער טאמער די כהן גדול אליין האט בועל געווען, זאגט רב אשי פארשטייט מען זייער גוט אז אם נשא נשוי אז ער קען בלייבן מיט איר, ווייל סוף כל סוף יעדע פרוי וואס העט נעמען העט זיין בעולה פאר אים, און ממילא זאגט רב אשי איך פארשטיי נישט דאס וואס רב הונא זאגט נאך בשם רב אז מען דארף זיך גט'ן און נשא נשוי מיינט נישט זיי קענען בלייבן צוזאמען, ס'שטימט נישט מיט די אנדערע מימרא פון רב, קשיא זאגט די גמרא, ס'איז טאקע שווער אויף רב הונא אמר רב, זאגט אונז די גמרא ווייטער, האט מען געזען די המשך הברייתא אנוסת חברו ומפותת חברו לא ישא, ואם נשא, רבי אליעזר בן יעקב אומר הולד חלל, וחכמים אומרים הולד כשר, אויף וואס איז טאמער א צווייטע מענטש, עפעס א מענטש סתם, האט מאנס געווען צו מפתה געווען א מיידל, און זי איז אויס בתולה פארשטייט זיך, און יעצט גייט דער כהן גדול און האט חתונה מיט איר, איז לויט רבי אליעזר בן יעקב, זענען די קינדער חללים, לויט די חכמים, זענען די קינדער נישט קיין חללים. זאגט די גמרא, אמר רב הונא אמר רב, הלכה כרבי אליעזר בן יעקב, די הלכה איז ווי רבי אליעזר בן יעקב, אז די קינדער זענען חללים. וכן אמר רב גידל אמר רב, הלכה כרבי אליעזר בן יעקב, איכא דאמרי, ס'דא וואס זאגן אמר רב הונא אמר רב, אז ער איז אויך מסביר די טעם, מאי טעמא דרבי אליעזר בן יעקב, פארוואס טאקע די קינדער פון אזא פארפאלק זענען חללים, ווייל סבר לה כרעב לוזער, ווייל רעב לעזער בן יעקב האלט כשיטת רעב לוזער, וואס אונז האט מען שוין געזעהן פריעדיגע בלאט, אז רעב לוזער האלט א פנוי הבא על הפנויה ווערט די פנויה א זונה, און ממילא טאמער איינער איז מאנס צו מפתה א פרוי, אפילו טאקע ס'איז נישט קיין ערווה, פון דעסוועגן לויט רעב לוזער ווערט די פרוי א זונה, און אז די פרוי ווערט א זונה, און די כהן גדול וואוינט יעצט מיט א זונה, איז די קינדער ס'עלן געבוירן ווערן, עלן זיין חללים, ס'איז נישט סטייטש לאו דווקא א כהן גדול אפילו א כהן הדיוט, וואס וואוינט מיט א זונה זענען די קינדער חללים, איז על כל פנים דאס איז די סיבה וואס רבי אליעזר בן יעקב האלט אז די קינדער פון די פרוי זענען חללים, פרעגט אבער די גמרא, ומי סבר לה כוותיה, קען דען זיין אז רבי אליעזר בן יעקב האלט ווי רבי אלעזר, אז דאס איז די טעם וואס רבי אליעזר בן יעקב זאגט די קינדער זענען חללים? ס'קען דאך נישט זיין, ווייל והא קיימא לן משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקי, אונז ווייסט מען דאך א כלל אז דאס וואס רבי אליעזר בן יעקב האט געלערנט האט פארגעלערנט, די משנה'ס ער האט געזאגט די ברייתא ער האט געזאגט, איז קב ונקי, ער האט נישט געזאגט צופיל זאכן אבער דאס וואס ער האט יא געזאגט איז ריין, ס'איז אינגאנצן אויסגעהאלטן, סטייטש די הלכה איז איבעראל ווי ר' אליעזר בן יעקב ואילו בהא אמר ר' עמרם אמר רב אין הלכה כר' אלעזר דא ווייסט מען קלאר אז די הלכה איז נישט ווי ר' אלעזר איז וויאזוי קענסטו מיר זאגן אז ר' אליעזר בן יעקב האלט ווי ר' אלעזר? קשיא, זאגט טאקע די גמרא, ס'איז טאקע שווער, אבער זאגט די גמרא רב אשי אמר רב אשי איז מסביר א אנדערע פשט אין ר' אליעזר בן יעקב אז אוודאי די פשט אין ר' אליעזר בן יעקב איז נישט ווייל ער האלט ווי ר' אלעזר אז די פרוי איז א זונה נאר די סיבה וואס ר' אליעזר בן יעקב זאגט אז די קינדער זענען חללים איז ווייל ביש חלל מחייבי עשה קמיפלגי ר' אליעזר בן יעקב סובר יש חלל מחייבי עשה, ורבנן סברי אין חלל מחייבי עשה, ס'טייטש ווען א כהן גדול וואוינט מיט א מיידל וואס איז אנוסה צו א מפותה, איז דאך די מיידל נישט קיין בתולה, ס'טייטש דער כהן גדול האט עובר געווען אויף אן עשה, איז דאך דא אן עשה והוא אשה בבתוליה יקח, און דער כהן גדול איז עובר אויף די עשה, און די שאלה איז, וואס געשענט ווען א כהן איז עובר אויף א עשה, זענען די קינדער חללים צו נישט, דאס איז די מחלוקת צווישן ר' אליעזר בן יעקב און די חכמים, ר' אליעזר בן יעקב האלט אז ביי אזא אופן זענען די קינדער חללים, און דערפאר זענען די קינדער וואס ווערן דא געבוירן חללים. מאי טעמא דרבלעזר בן יעקב, פארוואס טאקע האלט רבלעזר בן יעקב אז קינדער פון חייבי עשה זענען חללים? דכתיב, ווייל ער לערנט ארויס פון א פסוק, שטייט אין פסוק ביים כהן גדול, אלמנה וגרושה וחללה זונה את אלה לא יקח, קודם זאגט דער פסוק אז א כהן גדול טאר נישט חתונה האבן נישט מיט אלמנה, נישט מיט א גרושה, נישט מיט א חללה, און נישט מיט א זונה, סטייטש קודם רעכנט אויס דער פסוק אלע לאוין, שפעטער זאגט דער פסוק כי אם בתולה מעמיו יקח אשה, אז ס'דא א עשה, ער דארף יא נעמען א בתולה, קודם זאגט דער פסוק די לאוין, און נאכדעם די עשה, וכתיב, און וואס שטייט נאכדעם אין פסוק אין די קומענדיגע פסוק ולא יחלל זרעו בעמיו, זעה מיר אז די לא יחלל זרעו בעמיו די חללים, איז אכולהו, גייט ארויף אויף אלע, וואס טייטש משמע פון דעם, אז סיי טאמער די כהן גדול עט עובר זיין אויף די לאוון, עט חתונה מיט אלמנה גרושה חללה אדער א זונה, אדער סיי טאמער ער עט עובר זיין אויף די עשה עט נישט נעמען א בתולה, איז ביי ביידע אופנים, זאגט רבי אליעזר בן יעקב, איז ולא יחלל זרעו בעמיו, עלן די קינדער זיין חללים, ורבנן, און די חכמים וואס קריגן זיך, וואס איז זייער טעם? ענטפערט די גמרא, די חכמים האלטן אלה הפסיק הענין, שטייט דאך א אלה דא אינדערמיטן, שטייט אין פסוק אלמנה גרושה וחללה זונה, און שפעטער שטייט את אלה לא יקח און נאכדעם כי אם בתולה מעמיו יקח, און ממילא די אל אלה האקט אפ דא, קומט אויס די לאוו'ן און די עשה'ס זענען אפגעטיילט, קומט אויס די לא יחלל זרעו בעמיו, גייט נאר ארויף אויף איינס פון זיי, איז פארשטייט זיך סגייט ארויף אויף די לאוו'ן, ווי איידער צו זאגן סגייט ארויף די עשה'ס ווייל די לאוו'ן זענען דאך הארבער, ור' אליעזר בן יעקב אמר, וואס טוט ר' אליעזר בן יעקב מיט די אלה, חכמים זאגן דאך גוט די אלה האקט אראפ דא, זאגט ר' אליעזר בן יעקב אלה למעוטי נדה, ס'טייטש אלה לערנט ר' אליעזר בן יעקב אויס א גאנצע אנדערע דין, אלה נוצט ער צו ממעט זיין א נדה, ס'טייטש אז טאמער א כהן גדול האט געוואוינט מיט זיין פרוי וואס איז א נדה, וואס די חייבי כריתות, פון דעסטוועגן די קינדער וואס וועלן געבוירן ווערן זענען נישט קיין ממזרים דאס איז מען ממעט פון די אלה, באלד עמער זעהן די גמרא וועט פרעגן אויב אזוי פארוואס דארף די אלה שטיין פונקט אינמיטן, קען שטיין די אלה סוף פסוק טאמער עס קומט ממעט זיין א נדה פארוואס האקט עס פונקט אריין עמער באלד זעהן, על כל פנים זאגט די גמרא כמאן אזלא הא דתניא און טאקע ווי וועם גייט די קומענדיגע ברייתא שטייט אין א ברייתא מאלה אתה עושה חלל ואי אתה עושה חלל מנדה כמאן די ברייתא זאגט ממש די ווערטער פון רבי אליעזר בן יעקב אז פון די ווארט אלה קען מען ממעט זיין א כהן גדול וואס וואוינט מיט זיין פרוי וואס איז א נדה איז טאקע די ברייתא גייט כשיטת רבי אליעזר בן יעקב כרבי אליעזר בן יעקב פרעגט די גמרא ורבי אליעזר בן יעקב נכתביה לאלה לבסוף זאל שטיין טאקע די אלה סוף פסוק פארוואס שטייט עס פונקט אינמיטן קשיא זאגט די גמרא דאס בלייבט טאקע שווער זאגט יעצט די גמרא ווייטער א נייע ענין תנו רבנן מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא שטייט אין פסוק א כהן טאר זיך נארמאל נישט מטמא זיין פאר א מת, נאר וואס טאמער ס'איז איינער פון זיינע ז' קרובים מעג זיך א כהן מטמא זיין, איז אזוי שטייט אין פסוק די פסוק רעכנט אויס די קרובים וואס א כהן מעג זיך מטמא זיין פאר זיי, זאגט די פסוק לאמו לאביו פאר א מאמע פאר א טאטע, לבנו לבתו פאר א זון פאר א טאכטער, ולאחיו אדער פאר א ברודער, נאר וואס ווען עס קומט צו א שוועסטער איז נישט פאר יעדע שוועסטער מעג זיך א כהן מטמא זיין, ס'טייטש א שוועסטער וואס האט חתונה געהאט טאר א כהן זיך מער נישט מטמא זיין פאר איר, נאר וואס. זאגט די פסוק ולאחותו הבתולה, טאמער זיין שוועסטער איז נאך א בתולה, הקרובה אליו וואס זי איז נאך נאנט צו אים, אשר לא היתה לאיש וואס האט נאך נישט חתונה געהאט מיט א מאן, לה יטמא, פאר אזא שוועסטער קען זיך א כהן מטמא זיין. איז אזוי, יעצט הייבט אן די ברייתא מיט א שאלה וואס טוט זיך מיט א שוועסטער וואס איז געווען א ארוסה אבער נישט קיין נשואה, זי איז נאר געווען א כלה, ס'איז נאר געווען א קידושין, קיינער האט איר נישט בועל געווען, איז די שאלה צו מען מעג זיך מטמא זיין פאר איר צו נישט, זאגט די ברייתא תנו רבנן, אחותו ארוסה, א שוועסטער וואס איז א ארוסה איז דא א מחלוקת, ר' מאיר ור' יהודה אומרים מטמא לה, ר' מאיר און ר' יהודה זאגן מען מעג זיך מטמא זיין פאר א שוועסטער א ארוסה, ר' יוסי ור' שמעון אומרים אין מטמא לה, ר' יוסי און ר' שמעון זאגן מען טאר זיך נישט מטמא זיין פאר א שוועסטער א ארוסה, וואס איז זייער מחלוקת, עמער באלד זעהן זיי לערנען עס אלע ארויס פון פסוקים, ווייטער זאגט די ברייתא. אנוסה און מפותה, וואס איז טאמער א כהן'ס שוועסטער איז געווען א אנוסה אדער א מפותה, וואס טייטש קיין בתולה איז זי מער נישט, איז דברי הכל אין מטמא לה, איז יעדער וועט האלטן א כהן טאר זיך נישט מטמא זיין פאר אזא סארט שוועסטער, ווייל זי איז מער נישט קיין בתולה, און ווי מ'האט געזען, שטייט אין פסוק לאחותו הבתולה, דווקא א שוועסטער וואס איז א בתולה מעג מען זיך מטמא זיין פאר איר. ווייטער זאגט די ברייתא, ומוכת עץ, וואס איז טאמער, פון איין זייט, איז די שוועסטער נישט קיין בתולה, ווייל זי איז א מוכת עץ, אבער פון די צווייטע זייט ס'דאך אן עץ, קיינער האט נישט געוואוינט מיט איר, איז דא אין מטמא לה דברי ר' שמעון, ר' שמעון איז די איינציגסטע מאן דאמר וואס האלט, ווי מ'עט באלד זעהן, אז א מוכת עץ טאר מען זיך נישט מטמא זיין פאר איר, אז א מוכת עץ הייסט דא אויך נישט קיין בתולה, נאר ר' שמעון האלט אזוי, פארוואס? ר' שמעון זאגט נאך א סיבה אויכעט, שהיה ר' שמעון אומר, ראויה לכהן גדול מטמא לה, שאין ראויה לכהן גדול אין מטמא לה, ר' שמעון האלט אז א כהן גדול טאר נישט חתונה האבן מיט א מוכת עץ, האט מען דאך געזעהן ס'איז א מחלוקת, און רבי שמעון איז דאך דער וואס האלט אז א כהן גדול טאר נישט חתונה האבן מיט אזא סארט פרוי, ס'טייטש אזוי זעהן מיר ביים כהן גדול, כהן גדול דארף דאך חתונה האבן מיט א בתולה, א מוכת עץ ווען ס'קומט צו כהן גדול הייסט נישט קיין בתולה, און ממילא זאגט רבי שמעון דא אויך, שטייט בתולה אז אחותו הבתולה איז א מוכת עץ הייסט נישט קיין בתולה, און ממילא זאגט רבי שמעון אז מ'טאר זיך נישט מטמא זיין פאר א שוועסטער א מוכת עץ, ווייטער זאגט די ברייתא ובוגרת מטמא לה דברי כל אדם, ס'טייטש יעדער איינער האלט אז פאר א שוועסטער א בוגרת מעג מען זיך מטמא זיין פארשטייט זיך טאמער זי איז נאך א בתולה און דאס גייט אפילו לויט ר' מאיר וואס ר' מאיר האמיר געזעהן האלט ביים כהן גדול אז א כהן גדול טאר נישט חתונה האבן מיט א בוגרת ווייל א בוגרת כלפי א כהן גדול הייסט נישט קיין בתולה פון דעסט וועגן דא הייסט א בוגרת קלאר יא א בתולה פארוואס מען וועט זעהן מען לערנט עס ארויס פון פסוקים קומט אויס למעשה אז אונז האמיר דא אזוי אונז האמיר א מחלוקת לגבי אן ארוסה ר' מאיר ר' יהודה זאגן מען מעג זיך מטמא זיין פאר ארוסה רבי יוסי רבי שמעון זאגט מען טאר זיך נישט מטמא זיין פאר ארוסה יעצט לגבי א בוגרת איז יעדער מודה מען מעג זיך יא מטמא זיין לגבי אנוסה ומפותה איז יעדער מודה מען טאר זיך נישט מטמא זיין און לגבי א מוכת עץ איז דא איין רבי שמעון וואס רבי שמעון האלט אז מען טאר זיך נישט מטמא זיין פאר מוכת עץ זאגט יעצט די גמרא מאי טעמא דרבי מאיר ורבי יהודה וואס איז די טעם פון רבי מאיר רבי יהודה ענטפערט די גמרא דדרשי הכי זיי דרשנען דעם פסוק אזוי שטייט אין פסוק ולאחותו הבתולה איז פון אחותו הבתולה איז משמע אז די שוועסטער דארף זיין א בתולה

מעג מען זיך אויך מטמא זיין, און ווי רש"י איז מסביר אז בעצם די סברה וואלט געזאגט אז מען זאל זיך נישט טארן מטמא זיין פאר ארוסה, ווייל שטייט דאך אשר לא היתה לאיש דווקא א שוועסטער וואס האט קיינמאל נישט חתונה געהאט מיט א מאן, די ארוסה האט דאך חתונה געהאט מיט א מאן, און דערפאר האבן זיי א פסוק, זיי נוצן די פסוק הקרובה צו מרבה זיין אז מען מעג זיך יא מטמא זיין פאר ארוסה, ווייטער שטייט אליו, איז פון אליו זענען זיי מרבה לרבות הבוגרת אז פאר א בוגרת מעג מען זיך אויך מטמא זיין,

ס'דא א צווייטע פלאץ וואס שטייט דארט בתולה, ביי אנוסה איינער וואס איז מאנס א נערה בתולה, שטייט קלאר אין די תורה נערה בתולה, און ממילא אפשר זאל מען זיך לערנען פון דארט, מה להלן נערה, אף כאן נמי נערה, אז בתולה מיינט דווקא א נערה בתולה נישט קיין בוגרת, קא משמע לן, דערפאר דארף מען א לימוד אליו צו מרבה זיין א בוגרת, אז א כהן וואס האט א שוועסטער א בוגרת, אפילו זי איז נישט קיין גאנצע בתולה, מעג ער זיך פאר איר מטמא זיין, ור' יוסי ור' שמעון מאי טעמייהו, נאכדעם וואס מ'האט מסביר געווען, די שיטה פון ר' מאיר און ר' יהודה, וואס איז די שיטה פון ר' יוסי ר' שמעון וויאזוי דרש'ענען זיי די פסוק, איז אזוי, קודם לאמיר נאכאמאל זיך דערמאנען, מיט וואס קריגן זיך ר' יוסי און ר' שמעון אויף ר' מאיר ר' יהודה, איז קודם כל קריגן זיי זיך לגבי ארוסה, אז ר' מאיר ר' יהודה האבן געזאגט אז מען מעג זיך מטמא זיין צו ארוסה, און ווי מען האט יעצט געזען זיי לערנען עס ארויס פון הקרובה, איז ר' יוסי און ר' שמעון האלטן מען טאר זיך נישט מטמא זיין פאר ארוסה, איז דארף מען זען פון וואו זיי לערנען דאס ארויס, חוץ פון דעם האבן מיר אויך געזען אז ר' שמעון האלט אז פאר א מוכת עץ טאר מען זיך נישט מטמא זיין, און מען דארף וויסן ר' שמעון'ס מקור, רבי יוסי האלט נישט ביי דעם ווי רבי שמעון, און דא פרעגט די גמרא וואס די מקור סיי פון רבי יוסי און סיי פון רבי שמעון איז, עמער שוין זעהן די גמרא גייט זיך נישט צוטון מאכן פון רבי יוסי, קודם גייט די גמרא ברענגען אלע מקורות צו רבי שמעון, און באלד העט די גמרא פרעגן אז לכאורה רבי יוסי איז נישט מסכים צו אלעס וואס רבי שמעון זאגט, ווייל רבי שמעון האט דאך געזאגט אז צו א מוכת עץ טאר מען זיך נישט מטמא זיין, און רבי יוסי אוודאי קריגט זיך אויף דעם, עט די גמרא זיכן א מקור פון ר' יוסי עכ"פ זאגט די גמרא ר' יוסי ר' שמעון דרשי הכי זיי דרש'ענען די פסוק אזוי ולאחותו הבתולה שטייט אין פסוק א שוועסטער דוקא בתולה איז מען ממעט פרט לאנוסה מפותה מוכת עץ סיי א אנוסה סיי א מפותה און סיי א מוכת עץ וואס אלע דריי זענען מער נישט קיין בתולות איז צו זיי איז מען זיך נישט מטמא און אזוי ווי מען האט געשמועסט דאס האלט ר' שמעון ר' יוסי איז נישט מסכים צו די לעצטע שטיקל דא רבי יוסי איז נישט מסכים אז צו א מוכת עץ איז מען זיך נישט מטמא, אבער די גמרא וועט באלד דאס אדרעסירן. עכ"פ שטייט ווייטער אין פסוק אשר לא היתה, וואס פריערט האט מען געזען אז ר' מאיר און ר' יהודה לערנען פון אשר לא היתה לאיש אז א מוכת עץ איז אנדערש ווי אנוסה מפותה, אבער דא רעדט מען דאך פון ר' שמעון, וואס ר' שמעון האלט אז א מוכת עץ איז פונקט ווי אנוסה מפותה, ממילא וואס טוט ר' שמעון מיט די אשר לא היתה, פרט לארוסה, ס'טייטש ער לערנט טאקע ארויס פון די אשר לא היתה זיין שיטה אז צו אן ארוסה טאר מען זיך נישט מטמא זיין. איי רבונו של עולם, די גמרא וועט באלד פרעגן, ווער האלט מען טאר זיך נישט מטמא זיין צו ארוסה? סיי רבי יוסי און סיי רבי שמעון, ווער האלט די אשר לא היתה איז איבעריג? נאר רבי שמעון אזוי ווי מען האט געשמועסט, ווייל רבי יוסי דארף דאך אויך האבן די אשר לא היתה צו קומען לאזן הערן אז צו א מוכת עץ מעג מען זיך מטמא זיין, איז פון וואו לערנט רבי יוסי ארויס זיין דין אז מען טאר זיך נישט מטמא זיין צו ארוסה? עמער באלד זען. ווייטער זאגט די גמרא הקרובה, פון הקרובה לערנט מען ארויס לרבות ארוסה שנתגרשה, ס'טייטש אז טאמער די שוועסטער איז געשטארבן אלץ ארוסה האלטן טאקע ר' יוסי ר' שמעון דער כהן טאר זיך נישט מטמא זיין צו איר, אבער טאמער זי האט זיך גע'גט, איידער זי האט אמאל חתונה געהאט ס'טייטש זי איז א בתולה, זי איז געווען א ארוסה און זי האט זיך גע'גט מן האירוסין, דעמאלטס מעגן זיך צוריק אירע ברידערס מטמא זיין פאר איר. ווייטער שטייט אין פסוק אליו, וואס אליו איז יעדער מודה די זעלבע דרשה, לרבות את הבוגרת, אז את הבוגרת מעג מען זיך מטמא זיין, פרעגט די גמרא אבער,

ווייל א מוכת עץ איז נישט ראוי פאר א כהן גדול, און יעדע פרוי וואס איז נישט ראוי פאר א כהן גדול, טאר א כהן זיך נישט מטמא זיין פאר אזא סארט פרוי. אויב אזוי, אן ארוסה שנתגרשה, וואס איז אויך נישט ראוי פאר'ן כהן גדול, איז לכאורה זאל מען זיך אויך נישט טארן מטמא זיין פאר אזא סארט פרוי. ענטפערט די גמרא, שאני התם, דרבי רחמנא קרובה. וואס טייטש? ביסט גערעכט, די קשיא איז א גוטע קשיא, אבער ווי נישט ווי, ס'איז דא א ריבוי, שטייט אין פסוק קרובה, וואס פון קרובה איז מען מרבה, אן ארוסה שנתגרשה, איז פרעג מיר נישט קיין קשיא פון די כלל פון ר' שמעון, איי אויב אזוי פרעגט די גמרא אי הכי מוכת עץ נמי רבי, אויב דו האסט א ריבוי פון קרובה, זיי שוין אויך מרבה מוכת עץ, ס'טייטש די סיבה וואס ר' שמעון האט ממעט געווען מוכת עץ, איז ווייל ער האט דאך געזאגט א סברה אז יעדע פרוי וואס קען נישט חתונה מיט א כהן גדול טאר מען זיך נישט מטמא זיין, א מוכת עץ קען נישט חתונה מיט א כהן גדול, זאל מען זיך נישט מטמא זיין פאר איר, פיין, אבער דו האסט א לימוד קרובה זיי מרבה די מוכת עץ, ענטפערט די גמרא קרובה אחת ולא שתיים, שטייט קרובה, מען קען נאר מרבה זיין איין פרוי, נישט צוויי סארט פרויען, ס'איז א לשון יחיד קרובה, און ממילא איז מען ענדערש מרבה אן ארוסה שנתגרשה, ווי איידער מרבה זיין א מוכת עץ, איי מה ראית, פארוואס איז רבי שמעון דאס מרבה און דאס נישט, ענטפערט די גמרא הא אתעביד בה מעשה, הא לא אתעביד בה מעשה, ס'טייטש דא אן ארוסה שנתגרשה האט זיך איר גוף נישט געטוישט, ממילא אסאך גרינגער איר מרבה צו זיין, מה שאין כן א מוכת עץ וואס איר גוף האט זיך געטוישט, זי מער נישט קיין בתולה, און ממילא דאס וויל נישט ר' שמעון מרבה זיין. פרעגט יעצט אבער די גמרא אויף ר' יוסי, וואס אונז האבן שוין אויסגערעדט אין די גמרא אליין פריער, ור' יוסי מדשבקיה לבר זוגיה, מכלל דבמוכת עץ כר' מאיר סבירא ליה, וואס טייטש, אנפאנג די ברייתא האט זיך אנגעהויבן א מחלוקת ר' מאיר ר' יודא ר' יוסי ר' שמעון ר' מאיר ר' יודא איז געווען איין פאר זיי האבן געזאגט פאר אן ארוסה מעג מען זיך מטמא זיין ר' יוסי ר' שמעון די צווייטע פאר זיי האבן ביידע געזאגט מען טאר זיך נישט מטמא זיין פאר ארוסה שפעטער האבן מיר געזען אז לגבי א מוכת עץ דארט רופט זיך ר' יוסי הערט אויף צו רעדן נאר ר' שמעון רעדט דא זעהן מיר ר' יוסי קריגט זיך אויף ר' שמעון ס'טייטש ר' יוסי האלט אז א מוכת עץ מעג מען זיך יא מטמא זיין אנדערש ווי ר' שמעון און וואס איז טאקע די מקור פון ר' יוסי מנא ליה די אלע למידים וואס מען האט געזען איז אלץ געווען אליבא דרבי שמעון, פון ווי לערנט רבי יוסי ארויס זיינע דינים פון ווי לערנט רבי יוסי ארויס אז צו א מוכת עץ מעג מען זיך מטמא זיין, ענפערט די גמרא, מלא היתה לאיש, ס'טייטש פון די זעלבע פלאץ ווי ר' מאיר רבי יודא לערנט עס ארויס, שטייט אין פסוק אשר לא היתה לאיש, אז אשר לא היתה לאיש איז משמע אז דווקא א פרוי וואס איז געווארן אויס בתולה וועגן א מאן, אזא סארט פרוי טאר מען זיך נישט מטמא זיין צו איר, אנוסה מפותה, אבער א מוכת עץ וואס איז אינגאנצן נישט דא געווען א מאן נאר א שטיקל האלץ, איז צו אים מעג מען זיך מטמא זיין. איי פרעגט די גמרא, וויאזוי קענסטו זאגן אז ר' יוסי נוצט די אשר לא היתה לאיש דאס ארויסצולערנען, והא אפיקתיה, ר' יוסי נוצט דאך די אשר לא היתה לאיש צו ממעט זיין אן ארוסה, אזוי ווי מען האט געזען, קומט אויס די אשר לא היתה לאיש איז נישט איבעריג, איז פון ווי איז ר' יוסי מרבה א מוכת עץ? ענטפערט די גמרא, חד מלא היתה וחד מלאיש, וואס טייטש אשר לא היתה לאיש איז צוויי לימודים, פון אשר לא היתה, היתה איז א לשון הוויה, א לשון קידושין, א לשון אירוסין, ממילא פון אשר לא היתה איז ר' יוסי ממעט, א פרוי וואס איז נתארס געווארן, א פרוי וואס איז נתארס געווארן האלט ר' יוסי, זי איז שוין געווען א כלה, טאר מען זיך נישט מטמא זיין צו איר, ווייטער פון לאיש איז ר' יוסי מרבה, אז דווקא ווען די פרוי איז געווארן אויס בתולה וועגן אן איש, אבער טאמער איז א מוכת עץ, זאגט ר' יוסי מעג מען זיך מטמא זיין צו איר, און ממילא האט מען שוין די מקור פון ר' יוסי, פרעגט יעצט אבער די גמרא, מען האט דאך געזען אז לגבי אליו דרשנ'ט יעדער די זעלבע, אליו קומט מרבה זיין א בוגרת, קומט אויס אז ר' שמעון זאגט אויך אליו לרבות הבוגרת, און אויף דעם פרעגט די גמרא, והא אמר ר' שמעון, מען האט דאך געזען פריערדיגע בלאט אז ר' שמעון זאגט פונקט פארקערט פון ר' מאיר, ר' שמעון זאגט בתולה, בתולה שלימה משמע אז ווען שטייט אין פסוק בתולה מיינט עס אוודאי בתולה שלימה, בתולה שלימה מיינט א גאנצע בתולה נישט קיין בוגרת, א בוגרת הייסט נישט א בתולה נאר וואס האט מען געזען לויט ר' שמעון שטייט בתוליה בתוליה מיינט שוין יא א בוגרת אבער בתולה אליין מיינט נישט קיין בוגרת אויב אזוי פרעגט די גמרא וויאזוי דרשנ'ט ר' שמעון אליו לרבות את הבוגרת וואס טייטש אז פון אליו זעהט מען אז ווען ס'שטייט בתולה מיינט עס אויך בוגרת ר' שמעון זאגט קלאר נישט אזוי אז ווען ס'שטייט בתולה מיינט בתולה נישט בוגרת און וויאזוי איז ער דא מרבה אויך בוגרת ענטפערט די גמרא

וואס פון אליו איז מען מרבה א בוגרת? וואס דארף מען מרבה זיין א בוגרת? שטייט דאך שוין בתולה, בתולה מיינט אויך א בוגרת, נאר וואס זעהט מען פון דא אז בתולה מיינט נישט קיין בוגרת, ס'איז טייטש דאס איז טאקע די מקור פון רבי שמעון אז פון דא ווייסט ער אז בתולה מיינט נישט קיין בוגרת. זאגט די גמרא ווייטער, א נייע גמרא, תניא מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, רבי שמעון בר יוחאי אומר, רבי שמעון בר יוחאי זאגט, גיורת, פחותה מבת שלש שנים ויום אחד, כשרה לכהונה, און ווי רש"י איז מסביר, וואס איז די פראבלעם א גיורת זאל חתונה האבן מיט א כהן, די פראבלעם איז א גיורת ווערט גערופן א זונה, ס'טייטש זי איז דאך געווען א גויטע, און אז זי איז געווען א גויטע איז זי געווען א זונה, און ממילא טאר א כהן נישט חתונה האבן מיט איר, אלע גויטעס זענען בחזקת זונה, נאר וואס, טאמער זי איז נתגייר געווארן איידער זי איז געווארן דריי יאר אלט, איז קען מען איר נישט רופן א זונה, ווייל א ביאה פון א מיידל ווייניגער פון דריי, הייסט נישט קיין ביאה, איז דערפאר מיט אזא סארט גיורת, זאגט רבי שמעון בר יוחאי, מעג א כהן חתונה האבן מיט, שנאמר, און ער ברענגט נאך א ראיה, שטייט אין פסוק, משה רבינו זאגט דארט פאר די מיליטערסלייט נאך מ'איז צוריק געקומען פון מלחמת מדין, זאגט ער וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר, החיו לכם, איז משמע פון דעם, אז כל הטף בנשים, אלע יונגע פרויען, פון די מדינים וואס זענען נאך נישט קיין דריי אשר לא ידעו משכב זכר וואס זיי לא ידעו משכב זכר וואס זענען ווייניגער פון דריי יאר אלט איז החיו לכם קענט עטס האלטן לעבן ס'טייטש עטס קענטס נעמען די פרויען צו ענק פאר ווייבער והרי פנחס עמהם פנחס איז געווען א כהן ער איז געווען א טייל פון די מענטשן וואס משה רבינו האט גערעדט צו זיי קומט אויס משה רבינו זאגט דא פאר א כהן זאגט דא פאר פנחס אז א פרוי א טף בנשים א יונגע פרוי פון די מדינים אשר לא ידעו משכב זכר מעגסטו חתונה האבן מיט אזא סארט פרוי, און ממילא זאגט רבי שמעון בר יוחאי, פון דא איז א ראיה אז א גיורת פחותה מבת שלש שנים, כשרה לכהונה. איי זאגט די גמרא ורבנן, וואס האלטן די חכמים? חכמים קריגן זיך, זיי האלטן אז החיו לכם מיינט נישט אז די פסוק זאגט, משה רבינו זאגט דארט אז עטס מעגטס חתונה האבן מיט זיי, ניין החיו לכם מיינט, לעבדים ולשפחות, עטס קענטס האלטן די פרויען אויף שפחות, אבער נישט פשט עטס מעגטס חתונה האבן. פרעגט אבער די גמרא, אי הכי בת שלש שנים ויום אחד נמי, ס'טייטש די קשיא גייט נישט אויף די חכמים, די קשיא איז צוריק צו ר' שמעון, וויאזוי זאגט ר' שמעון אז אלעס איז תלוי צו די גיורת איז ווייניגער ווי דריי צו עלטער ווי דריי, נישט דאס שטייט אין פסוק, אין פסוק שטייט סך הכל אשר לא ידעו משכב זכר, אז טאמער די גוי'טע די גיורת האט נאכנישט געוואוינט מיט א מאן, דעמאלטס מעגט עטץ אידן חתונה מיט זיי, איז משמע אלעס איז תלוי צו די גוי'טע האט געוואוינט מיט א גוי פארדעם צו די גוי'טע האט געווען חתונה געהאט צו נישט, נישט ווי אלט זיי זענען, ענטפערט די גמרא כדרב הונא, די מקור פון ר' שמעון אז אלעס איז תלוי אין ווי אלט זיי זענען, איז ווי רב הונא האט געזאגט, וואס האט רב הונא געזאגט, דרב הונא רמי ווייל רב הונא האט געפרעגט א קשיא, כתיב, שטייט אין פסוק א פסוק פריער, די פסוק ס'דא דאך צוויי פסוקים לגבי די פרויען פון מדין, איין פסוק די ערשטע פסוק רעדט פון גרויסע פרויען, פון אישה, און די צווייטע פסוק רעדט הטף בנשים, פון יונגע פרויען, איז אזוי, אין די ערשטע פסוק שטייט, כל אישה יודעת איש למשכב זכר הרוגו, אז יעדע פרוי, יעדע ערוואקסענע פרוי, וואס האט געוואוינט מיט א מאן, דארף מען הרג'נען, איז משמע פון דעם, הא אינה יודעת קיימו. אז טאמער זי האט נישט געוואוינט מיט א מאן קען מען לאזן לעבן, און די זעלבע זאך מ'קען מדייק זיין אז דווקא ביי די גרויסע איז א נפקא מינה צו זיי האבן געוואוינט מיט מענער צו נישט, מכלל דהטף בין ידעו בין לא ידעו קיימו, איז משמע ביי די גרויסע מאכט עס א נפקא מינה אבער ביי די יונגע פרויען איז נישט קיין נפקא מינה צו זיי האבן געוואוינט מיט מענער צו זיי האבן נישט געוואוינט מיט מענער, מ'מעג זיי לאזן לעבן. וכתיב. אבער וואס שטייט א פסוק דערנאך לגבי די יונגע פרויען, זאגט דער פסוק וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר החיו לכם, אז פון די יונגע פרויען דווקא די פרויען וואס לא ידעו משכב זכר זיי מעג מען לאזן לעבן הא ידעו איז משמע אז יונגע פרויען וואס האבן יא געוואוינט פריערט מיט מענער הרוגו דארף מען יא הרג'נען פשט פון די צווייטע פסוק איז משמע אז די חילוק צווישן פרויען וואס האבן געוואוינט מיט מענער און נישט געוואוינט מיט מענער איז נישט נאר ביי עלטערע פרויען נאר אויך ביי יונגערע פרויען איז דאך דא דא א סתירה צווישן די צוויי פסוקים נאר וואס דען הוי אומר וויאזוי פארענטפערט מען די צוויי פסוקים אז בראויה ליבעל הכתוב מדבר ס'טייטש ביידע פסוקים רעדן נישט צו די פרויען זענען נבעל געווארן בפועל צו נישט, נאר וואס דער פסוק רעדט צו זענען ראוי ליבעל צו נישט, דהיינו די ערשטע פסוק רעדט פון ערוואקסענע פרויען וואס זענען ראוי צו וואוינען מיט זיי ווייל ס'דאך ראוי, א ביאה וואס מאכט א גרויסע פרוי הייסט א גוטע ביאה, איז ביי אזא סארט פרוי זאגט די פסוק מ'דארף זיי אלע אויס'הרג'נען, כל אישה יודעת איש למשכב זכר הרוגו, יעדע פרוי וואס איז ראוי לביאה דארף מען הרג'נען, ווייטער די צווייטע פסוק און נישט קיין חילוק צו די יונגע פרויען האט מען בועל געווען צו נישט, נאר דער פסוק רעדט פון אזעלכע סארט פרויען וואס זענען נישט ראוי בכלל צו בועל זיין, וועלכע פרויען דאס? ווייניגער פון דריי יאר, און אויף דעם זאגט דער פסוק וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר, א פרוי וואס איז נישט ראוי צו בועל זיין, החיו לכם, אזא סארט פרוי מעג מען לאזן לעבן מיט אזא סארט פרוי מעג מען חתונה האבן, מילא פון דא ברענגט רב שמעון בר יוחאי א מקור אז א כהן מעג חתונה האבן מיט אזא סארט גיורת מיט א גיורת ווייניגער פון דריי יאר אלט זאגט די גמרא תניא נמי הכי א ראיה פון א ברייתא אז טאקע דאס איז פשט אין פסוק זאגט די ברייתא שטייט אין פסוק וכל אישה יודעת איש וואס פשט יודעת איש מיינט נישט בפועל אז זי האט געוואוינט מיט א מאן נאר בראויה ליבעל הכתוב מדבר זי איז ראוי צו וואוינען מיט א מאן א ערוואקסענע פרוי עלטער פון דריי אתה אומר בראויה ליבעל או אינו אלא נבעלה ממש איי ווער זאגט אפשר אשה יודעת איש מיינט אז זי איז טאקע נבעל געווארן נאר וואס כשהוא אומר שטייט אין די צווייטע פסוק וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר זעהן מיר לכאורה אז דווקא ביי די טף מאכט עס א נפקא מינה צו זענען נבעל צו נישט אבער ביי גרויסע דארף מען הרג'נען סיי ווי סיי סיי צו נבעל סיי צו נישט נבעל נאר וואס דען הוי אומר, וואס זעהן מיר דא? אז ס'איז דא א סתירה פון די פסוקים, און די איינציגסטע וועג דאס צו פארענטפערן, אז בראויה ליבעל הכתוב מדבר, אז ווען שטייט אין די ערשטע פסוק יודעת איש, מיינט עס א פרוי וואס איז ראויה ליבעל, ס'טייטש א פרוי עלטער פון די דריי, און ווען שטייט אין די צווייטע פסוק לא ידעו משכב זכר, רעדט זיך א פרוי וואס איז אינה ראויה ליבעל, ווייניגער פון די דריי, וואס אויף זיי זאגט דער פסוק, החיו, אז מען מעג זיי לאזן לעבן, מען מעג חתונה האבן מיט זיי, און אפילו פנחס דער כהן האט געמעגט חתונה האבן מיט זיי. פרעגט עס אבער די גמרא, מנא ידעי, ווי האט מען געוואוסט וועלכע פרוי איז ראויה לביאה און וועלכע נישט? זיי האבן דאך נישט געהאט א בירטדעי א תאריך לידה אויפן שטערן, אמר רב הונא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא העבירום לפני הציץ, מען האט זיי דורך געפירט אריבער דעם ציץ, כל שפניה מוריקות, יעדע מיידל וואס איז גרינליך געווארן בידוע שהיא ראויה ליבעל, האט מען געוויסט זי איז ראויה ליבעל, און מען האט איר געהארגעט, כל שאין פניה מוריקות, זי איז נישט גרין געווארן בידוע שאין ראויה ליבעל, האט מען געוויסט זי איז נאך נישט ראויה ליבעל, און מיט איר מעג מען חתונה האבן. זאגט די גמרא אמר ר' נחמן, האט ר' נחמן געזאגט סימן לעבירה, הדרוקן, טאקע א סימן אז איינער האט עובר געווען אויף עבירות, מ'רעדט נישט סתם עבירות נאר עבירות פון זנות, איז הדרוקן, הדרוקן איז א סארט מחלה וואס מאכט גרינלעך, פשט אז מ'זעט א מענטש האט הדרוקן איז א סימן ער האט עובר געווען אויף אזעלכע סארט עבירות, זאגט די גמרא כיוצא בדבר אתה אומר, א ענליכע זאך געפונט מען, שטייט אין פסוק, וימצאו מיושבי יבש גלעד ארבע מאות נערה בתולה אשר לא ידעו איש למשכב זכר, ס'טייטש אזוי, דארט רעדט זיך ביי די מעשה מיט פילגש בגבעה, פילגש בגבעה איז געווען א מעשה אז עס איז געווען א מיידל וואס ס'איז געווען מענטשן פון שבט בנימין וואס האבן איר מאנס געווען, און כלל ישראל האט געוואויר געווארן פון די מעשה, די מיידל איז געשטארבן, און כלל ישראל האט געזאגט פאר שבט בנימין אויפצוגעבן, ס'טייטש איבערצוגעבן די מענטשן וואס זענען שולדיג, די מענטשן וואס האבן דאס געטון, און שבט בנימין האט נישט געוואלט איבערגעבן די מענטשן, איז גאנץ כלל ישראל איז ארויס אין מלחמה קעגן שבט בנימין, און מען האט געוואנען, מען האט געוואנען די מלחמה, עס איז כמעט גארנישט איבערגעבליבן פון שבט בנימין. נאר וואס בין הדברים ווען מען איז געגאנגען דארט מלחמה האט זיך כלל ישראל אונטערגענומען אז קיינער גייט נישט אוועק געבן די טעכטער צו שבט בנימין, נאר וואס נאך די מלחמה איז כמעט נישט געבליבן קיינער פון שבט בנימין, ס'איז געווען דארט אפאר מענער און זיי האבן נישט געהאט מיט וועם חתונה צו האבן ווייל ס'איז כמעט נישט געווען קיין פרויען פון שבט בנימין מען האט יעדעם אויסגעהרגעט, און פון די צווייטע זייט אלע שבטים האבן זיך אונטערגענומען נישט צו געבן קיין פרויען צו שבט בנימין, און וואס טוט מען דא מיט די איבערגעבליבענע מענער פון שבט בנימין, מען האט דאך נישט געוואלט אז שבט בנימין זאל אינגאנצן נכרת ווערן האט מען געזוכט פרויען פאר די איבערגעבליבענע מענער פון שבט בנימין, איז מען איז געוואויר געווארן אז ס'איז געווען א געגנט וואס ס'האט געהייסן יבש גלעד, וואס די מענטשן פון יבש גלעד האבן זיך אינגאנצן נישט צוטון געמאכט פון די מלחמה וואס מען האט דא מלחמה געהאלטן מיט שבט בנימין, און מילא כלל ישראל איז געווען זייער בייז פון איין זייט אויף די מענטשן פון יבש גלעד אז זיי נישט געקומען מלחמה האלטן, אבער פון די צווייטע זייט, זיי, די מענטשן פון יבש גלעד, האבן אויך נישט געשוואוירן נישט צו געבן די טעכטער פאר בנימין, ווייל זיי האבן זיך אינגאנצן נישט אריינגעמישט, און ממילא איז כלל ישראל געגאנגען זיך נוקם זיין אין די מענטשן פון יבש גלעד, און מען האט יעדעם אויסגעהארגעט. חוץ פון די פרויען וואס האבן קיינמאל נישט חתונה געהאט פון די בתולות זיי האט מען געלאזט לעבן און זיי האט מען איבערגעגעבן צו שבט בנימין שבט בנימין זאל קענען חתונה האבן מיט די פרויען עס שטייט דארט אין פסוק וימצאו מיושבי יבש גלעד ארבע מאות נערה בתולה אשר לא ידעו איש למשכב זכר אז מען האט געטראפן פיר הונדערט מיידלעך נערה בתולה וואס זיי האט מען איבערגעגעבן פאר שבט בנימין איז מנא ידעי, דארט פון ווי האט מען געוויסט וועלכע מיידל איז נבעל געווארן וועלכע נישט, וועלכע מיידל איז א בתולה וועלכע נישט, אמר רב כהנא, זאגט רב כהנא הושיבום על פי חבית של יין, מען האט זיי אוועק געזעצט אויף א פאס וויין, בעולה, איינער וואס איז שוין נבעל געווארן, וואס איר רחם איז שוין געווען אפן, ריחה נודף, איז ארויף געקומען די ריח פון די וויין כאילו דורך איר רחם, ארויס פון די מויל מען האט געקענט שמעקן די ריח פון וויין, האט מען געוויסט, אז זי איז נישט קיין בתולה, ווייטער בתולה אין ריחה נודף, א בתולה איז די ריח פון די וויין נישט ארויף געקומען און מילא האט מען געוויסט זי איז א בתולה, איי פרעגט די גמרא ונעברינהו לפני הציץ, פארוואס האט מען זיי נישט אריבער געפירט קעגן איבער דעם ציץ אויך צו זען ווער ס'איז נבעל געווארן ווער נישט, מיר זען ווער ס'וועט גרין ווערן, אמר רב כהנא בריה דרב נתן, ווייל שטייט אין פסוק ביים ציץ לרצון להם כתיב, לרצון ולא לפורענות. טייטש מיר דרש'ענען אז די ציץ איז איבערגעגעבן געווארן לרצון צו מרצה זיין אויף כלל ישראל טאמער איינער ברענגט א קרבן וואס איז פסול איז עס מרצה אויפן באלעבאס אבער נישט לפורענות מען נוצט נישט די ציץ די ציץ זאל אנטייטלען וועלכע מיידל איז נישט קיין בתולה וועלכע מיידל מען דארף הרג'ענען וועלכע מען דארף לאזן לעבן אי הכי במדין נמי איז פארוואס ביי מדין האט מען יא גענוצט די ציץ אמר רב אשי שטייט לרצון להם כתיב להם לרצון ולא לפורענות לעובדי כוכבים אפילו לפורענות ביי אידן נוצט מען נישט די ציץ אויסצוטייטלען וועלכע מיידל איז א בתולה וועלכע נישט אבער ביי די מדינים ביי די גוים איז נישט קיין חילוק מען האט געקענט נוצן די ציץ אויך אויף פורענות. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי יהושע בן לוי, רבי יעקב בר אידי זאגט דא נאך א מימרא פון רבי יהושע בן לוי אז וואס? אז הלכה כרבי שמעון בר יוחאי, די הלכה איז ווי רב שמעון בר יוחאי אז א כהן קען חתונה האבן מיט א גיורת אונטער די דריי. אמר ליה רבי זירא לרבי יעקב בר אידי, האט רבי זירא געפרעגט פון רבי יעקב בר אידי בפירוש שמיע לך, דו האסט עס קלאר געהערט פון רבי יהושע בן לוי אז די הלכה איז ווי רב שמעון בר יוחאי? או מכללא שמיע לך, אדער דו האסט געהערט עפעס א מעשה וואס פון דעם האסטו מדייק געווען אז אזוי האלט ר' יהושע בן לוי. מאי כללא איז וואסערע א מעשה? ס'טייטש לכאורה זעהן מיר דא אז ער האט געוויסט ס'איז געווען עפעס א מעשה מיט ר' יהושע בן לוי, מילא האט ער אים געפרעגט פון יענע מעשה האסטו מדייק געווען? אדער דו האסט עס אליין געהערט? וועלכע מעשה? איז אזוי, ס'איז געווען א מעשה אזוי, דאמר ר' יהושע בן לוי, ווייל ר' יהושע בן לוי אליין האט אמאל פארציילט א מעשה, אז עיר אחת היתה בארץ ישראל שקרא עליה ערער, ס'איז געווען א שטאט אין ארץ ישראל וואס איז ארויס א געוויסע ערעור אויף איינע פון די משפחות דארט אז ס'פעלט אין זייער יחוס, ושיגר רבי את רבי רומנוס ובדקה, רבי האט געשיקט רבי רומנוס זאל בודק זיין וואס טוט זיך דארט מיט יענע משפחה, ומצא בה בת גיורת פחותה מבת שלש שנים ויום אחד, און ער האט טאקע געטראפן אז דער זיידע פון די משפחה איז א כהן וואס האט חתונה געהאט מיט א גיורת ווייניגער פון די דריי, והכשירה רבי לכהונה, און רבי האט געזאגט ס'איז נישט קיין שום פראבלעם, וואס טייטש דער פארפאלק דער זיידע מיט די באבע מעגן בלייבן חתונה געהאט, און ס'פעלט דא גארנישט אין די יחוס אין די משפחה, און ממילא אז ר' יהושע בן לוי האט פארציילט אזא מעשה, לכאורה קען מען מדייק זיין פון די מעשה אז ער האט טאקע אזוי געהאלטן, אז די הלכה איז ווי ר' שמעון בר יוחאי אז א כהן מעג חתונה האבן מיט א גיורת ווייניגער פון די דריי. שוין, אמר ליה ענטפערט ר' יעקב בר אידי ניין, בפירוש שמיע לי, נישט כ'האב עס פארשטאנען פון די מעשה נאר כ'האב עס קלאר געהערט פון ר' יהושע בן לוי, ווייל ואי מכללא מאי, ס'טייטש די גמרא פארשטייט אז טאמער וואלטסט מדייק געווען פון די מעשה וואלט די דיוק נישט געווען א גוטע דיוק, ס'טייטש ער האט עס געמוזט הערן בפירוש, פארוואס איז די דיוק טאקע נישט קיין גוטע דיוק? ענטפערט די גמרא ווייל דילמא שאני התם, ווייל וואס ווילסטו מדייק זיין פון די מעשה? די מעשה איז אינגאנצן אנדערש דארט, הואיל ואנסיב אנסיב, דארט ווי נישט ווי איז שוין געווען לאחר המעשה, די כהן האט שוין חתונה געהאט מיט די גיורת, און דארט האט רבי געזאגט זיי קענען בלייבן חתונה געהאט, דהא רב ורבי יוחנן דאמרי תרוייהו, בוגרת ומוכת עץ, לא ישא, ואם נשא נשוי, אזוי ווי מ'זעהט, רב און רבי יוחנן אזוי ווי מען האט געזען היינט אנפאנג בלאט אז רב און רבי יוחנן האבן ביידע געזאגט אז א כהן טאר דאך נישט חתונה האבן נישט מיט א בוגרת נישט מיט א מוכת עץ אבער טאמער האט חתונה געהאט לאט מען אים חתונה געהאט איז אפשר דא אויך א כהן טאר נישט חתונה האבן מיט א גיורת אבער טאמער האט חתונה געהאט לאט מען אים חתונה געהאט אבער עס מוז נישט זיין אז לכתחילה לאט מען פאר א כהן חתונה מיט א גיורת ווייניגער פון די דריי פרעגט די גמרא הכי השתא וואס פאר א פארגלייך איז דאס בשלמא התם וואס רב און רבי יוחנן האבן גערעדט האבן מיר דאך שוין געזען אז ס'איז דא דארט א סברה, סופה להיות בוגרת תחתיו סופה להיות בעולה תחתיו, וואס טייטש אז אין הכי נמי, א כהן גדול טאר נישט חתונה האבן נישט מיט א בוגרת נישט מיט א מוכת עץ, אבער טאמער האט חתונה געהאט איז גארנישט געשען, ווייל סוף כל סוף יעדע פרוי גייט צום סוף זיין א בוגרת מיט א מוכת עץ, און דערפאר לאזט מען אים בלייבן צוזאמען, אבער הכא, דא קען מען דען זאגן אזא סברה? וואס טייטש קען דען זיין אזא זאך אז רבי זאל האלטן איך לאז נישט א כהן חתונה האבן מיט א גיורת, אבער טאמער האט חתונה געהאט לאז איך זיי צוזאמען, פארוואס? דא קען מען נישט זאגן די סברה, סופה להיות זונה תחתיו, דא וועסטו זאגן אויך די סברה אז די סיבה וואס איך לאז אים בלייבן צוזאמען איז ווייל צום סוף יעדע פרוי וועט זיין א זונה מיט אים, אוודאי נישט, און ממילא טאמער די דין פון א גיורת ווייניגער פון דריי איז אז זי איז א זונה, איז אז א כהן טאר נישט חתונה מיט איר לכתחילה, איז אוודאי און אוודאי אפילו ווען ער האט חתונה געהאט צווינג איך זיך צו גט'ן, און ממילא אז מען זעט אז רבי האט נישט געצווינגען זיך צו גט'ן, איז פון די מעשה לכאורה יא דא א גוטע ראיה, איז דארף מען נישט א בפירושע מימרא פון ר' יהושע בן לוי, נאר די מעשה אליין איז זייער א גוטע דיוק. זאגט טאקע די גמרא, רב ספרא מתני לה מכללא, רב ספרא האט טאקע געהאלטן אז רבי יעקב בר אידי האט נישט נאכגעזאגט בפירוש פון ר' יהושע בן לוי אזא מימרא, נאר ער האט מדייק געווען פון די מעשה, וקשיא ליה, און אויף דעם האט מען געפרעגט די קשיא וואס מ'האט פריערט געפרעגט, ומשני לה הכי, און טאקע דאס איז געווען זיין תירוץ, אז קענסט מיר נישט א קשיא פרעגן פון רב און רבי יוחנן, ווייל דארט איז אינגאנצן אנדערש, נאר פון די מעשה איז דא א גוטע דיוק, פארציילט די גמרא, ההוא כהנא דאינסיב גיורת, ס'איז געווען א כהן וואס האט חתונה געהאט א גיורת פחותה מבת שלש שנים ויום אחד, אמר ליה ר' נחמן בר יצחק, ר' נחמן יצחק האט געפרעגט מאי האי, וואס איז דאס ווער האט דיך מתיר געווען? אמר ליה, האט ער געזאגט דאמר ר' יעקב בר אידי אמר ר' יהושע בן לוי, הלכה כר' שמעון בן יוחי אזוי האב איך געהערט, אמר ליה, האט ר' נחמן בר יצחק אים געזאגט, זיל אפיק, זאלסט איר שוין גט'ן, ואי לא טאמער נישט, מפיקנא לך רבי יעקב בר אידי מאונך, וועל איך דיר ארויסשלעפן רבי יעקב בר אידי פון דיינע אויערן, ס'טייטש כ'וועל דיר אריינלייגן אין חרם ווי רשי זאגט, טאמער דו וועסט ווייטער הערן דאס וואס רבי יעקב בר אידי האט געזאגט, די הלכה איז נישט אזוי, און אוודאי טארסטו נישט חתונה האבן מיט אזא סארט פרוי, און יעצט האסטו חתונה געהאט דארפסטו דיך גט'ן.